פרייטאג תזריע הייבט מען אן מסכת אהלות פרק א', זאגט די הייליגע משנה, שניים טמאים במת, ס'איז דא אמאל וואס צוויי ווערן טמא דורך א מת, אחד טמא טומאת שבעה, איינער פון זיי איז טמא זיבן טעג, און מען דארף שפריצן אויף אים די אפר הפרה די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, דאס הייסט ער איז א אב הטומאה, ואחד טמא טומאת ערב, און דער צווייטער איז נאר טמא ביז ביינאכט, ס'גייט אונטער די זון, נאכדעם וואס ער האט זיך גע'טובל'ט איז ער אינגאנצן ריין, דאס הייסט ער איז נאר געווען א ראשון לטומאה. נאכדעם איז דא אמאל וואס שלושה טמאים במת, דריי זאכן ווערן טמא דורך א מת, שניים, צוויי פון זיי, זענען טמאים טומאת שבעה, ואחד און דער דריטער איז טמא טומאת ערב. און נאכדעם איז דא א מציאות פון ארבעה טמאים במת, פיר זאכן וואס ווערן טמא דורך א מת, שלושה פון זיי זענען טמאים טומאת שבעה, ואחד טמא טומאת ערב. הייבט די משנה אן מסביר זיין די כללים. כיצד שניים? וויאזוי ארבעט דאס אז צוויי ווערן טמא פון א מת און איינער איז טמא זיבן טעג און איינער נאר ביז ביינאכט? אדם הנוגע במת, א מענטש וואס ער רירט צו צו א מת, טמא טומאת שבעה, א מת איז דאך אבי אבות הטומאה, דער וואס רירט צו צו די מת, ווערט א אב הטומאה, אב הטומאה איז טמא זיבן טעג. ואדם הנוגע בו, טאמער א צווייטער מענטש האט צוגערירט צום ערשטן מענטש, טמא טומאת ערב, איז דער צווייטער מענטש ווערט נאר א ראשון לטומאה און ער איז נאר טמא ביז ביינאכט. זאגט די ברטנורא, מדרבנן וועט זיין די הלכה אז טאמער דער צווייטער מענטש האט צוגערירט צום ערשטן מענטש בשעת דער ערשטער מענטש רירט נאך צו צום מת, וועט דער צווייטער מענטש אויכעט זיין טמא א טומאת שבעה. דאס וואס עס שטייט דא אין די משנה אז דער צווייטער מענטש איז נאר טומאת ערב, רעדט מען אז דער ערשטער האט נישט געהאט אנגערירט דעם מת בשעת מעשה וואס דער צווייטער האט צו אים צוגערירט. משנה ב' גייט ער ווייטער מסביר זיין די כללים וואס ער האט פריער אראפגעשטעלט. כיצד שלושה, וויאזוי ארבעט דאס אז דריי ווערן טמא פון א מת, צוויי זענען טומאת שבעה און איינער א טומאת ערב? כלים הנוגעים במת. די הלכה איז, בחלל חרב לערנט מען ארויס חרב הרי הוא כחלל, א כלי, און לויט די ברטנורא און טייל ראשונים רעדט מען פון אלע מיני כלים אויסער כלי חרס, נישט נאר כלי מתכות אזוי ווי א חרב, אנדערע קריגען אויף דעם און זאגן אז די הלכה איז נאר געזאגט געווארן ביי כלי מתכות, אבער די ברטנורא לערנט אז דאס גייט אן ביי אלע כלים, איז אלע סארטן כלים אויסער כלי חרס וואס זיי רירן צו צו א מת, ווערט נישט קיין אב הטומאה אזוי ווי א מענטש וואס רירט צו א מת, ס'ווערט אבי אבות הטומאה, ס'ווערט אזוי ווי די מת אליין. איז כלים הנוגעים במת, דאס איז די ערשטע זאך וואס האט צוגערירט, און דאס איז געווארן אבי אבות. וכלים בכלים, די צווייטע כלים וואס רירט צו צו די ערשטע כלים, ווערט א שטאפל ווייניגער, דאס ווערט א אב הטומאה. איז די ערשטע צוויי זענען טמאים טומאת שבעה, סיי אבי אבות הטומאה און סיי אב הטומאה זענען טמא אויף זיבן טעג. השלישי די דריטע זאך וואס וועט צורירן צו די צווייטע כלים, בין אדם סיי דאס זאל זיין א מענטש און בין כלים סיי דאס זאל זיין א דריטע כלי, טמאים טומאת ערב, די זאכן ווערן נאר א ראשון לטומאה און ס'איז נאר טמא ביז ביינאכט. משנה ג' איז ער ווייטער מסביר די כלל פון משנה א', כיצד ארבעה, וויאזוי ארבעט דאס אז פיר ווערן טמא פון א מת, דריי זענען טמא טומאת שבעה און איינער א טומאת ערב. כלים נוגעים במת טאמער כלים רירן צו פון א מת, צו א מת, האבן מיר דאך שוין יעצט געלערנט אז די כלים ווערן אזוי ווי די מת אליין אבי אבות הטומאה. ואדם בכלים מענטשן וואס רירן צו צו די כלים וואס זענען אבי אבות, ווערט דער מענטש א אב הטומאה. וכלים באדם, נאכדעם האט א כלי צוגערירט צו דעם מענטש, איז די הלכה אויכעט אנדערש ווי געווענליך ווען א מענטש רירט צו א מענטש, אויב כלים רירן צו א מענטש, ווערן זיי אויכעט אזוי שטארק טמא ווי דער מענטש אליין איז געוועזן, אזוי לערנט מען ארויס פון א פסוק וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם, זעט מען אז אויב דער מענטש איז טמא טומאת שבעה, זענען זיינע וועש אויכעט טמא טומאת שבעה. איז די דריטע זאך די כלי וואס האט צוגערירט צו דעם מענטש איז אויכעט געווארן א אב הטומאה פונקט ווי דער מענטש אליין, איז די אלע דריי, סיי די כלים הנוגעים במת, סיי די אדם בכלים און סיי די כלים באדם זענען טמאים טומאת שבעה, הרביעי די פערדע זאך וואס וועט צורירן צו די דריטע כלים, בין אדם סיי דאס זאל זיין א מענטש, בין כלים סיי דאס זאל זיין כלים, טמא טומאת ערב, וועט ער נאר זיין א ראשון לטומאה און טמא זיין ביז ביינאכט. אמר רבי עקיבא, זאגט רבי עקיבא, יש לי חמישי, איך קען צולייגן א פיפטע זאך, אז ס'וועט זיין פינף זאכן וואס זענען טמא פון א מת, און די ערשטע פיר זענען טמא טומאת שבעה, און די פיפטע איז טמא טומאת ערב. השפוד, דאס איז א שפיז, א אייזן, התחוב באוהל, וואס איז אריינגעשטעקט אין א געצעלט, וואס אין די געצעלט איז דא א מת. איז האוהל די געצעלט אליין, דאס איז די ערשטע זאך, והשפוד, די שפיז, די אייזן וואס האלט אן דעם געצעלט, ואדם, און די דריטע זאך איז א מענטש הנוגע בשפוד, און וכלים באדם כלים וואס רירן צו צו די מענטש, זענען די אלע פיר טמאים טומאת שבעה, ווייל די אוהל איז אבי אבות הטומאה, די שפוד אויכעט, דער אדם הנוגע בשפוד ווערט א אב הטומאה, און דער כלים באדם ווערט דאך פונקט אזוי ווי דער מענטש, ער ווערט אויך די אב הטומאה, די אלע זענען טמא טומאת שבעה, און החמישי די פופטע זאך וואס וועט יעצט צורירן צו די כלים, בין אדם סיי דאס זאל זיין א מענטש, בין כלים סיי דאס זאל זיין כלים, טמא טומאת ערב ווערט א ראשון לטומאה, ס'איז טמא ביז ביינאכט. קען מען דאך צולייגן אזא מין מציאות אויך. אמרו לו האבן די חכמים געזאגט, אין האוהל מתחשב, די אוהל רעכנט זיך נישט באזונדער, ווייל די שפוד איז נישט טמא געווארן דורך די אוהל, די שפוד איז פון זיך אליין טמא געווארן פונעם מת, ממילא לאז ארויס דעם אוהל, און דו האסט נאר דא פיר זאכן, און פיר האט דאך שוין די משנה אויסגערעכנט, דארף מען נישט לאזן הערן באזונדער דער פאל. משנה ד'. אדם וכלים מיטמאים במת, די כלל איז אז סיי א מענטש און סיי כלים קענען ווערן טמא דורך א מת. איז אבער חומר באדם מבכלים, ס'איז דא א חומרא ביי מענטשן מער ווי ביי כלים, וכלים מבאדם, פון די אנדערע זייט איז דא א חומרא ביי כלים מער ווי ביי א מענטש. הייבט ער אן מיט די חומרא פון כלים, שהכלים שלושה, ביי כלים ווען איין כלי רירט צו די מת און א צווייטע כלי צו די ערשטע כלי, און א דריטע כלי צו די צווייטע כלי, קען די דריטע כלי אויך זיין טמא, ווייל די ערשטע כלי וואס רירט צו צו די מת, ווערט אזוי ווי די מת אליין, חרב הרי כחלל, ער ווערט אבי אבות, די צווייטע כלי ווערט א אב, און די דריטע כלי ווערט א ראשון. אבער והאדם, שנים. ביי מענטשן גייט עס נישט ביז דריי. ווען איין מענטש רירט צו צו א מת, ווערט דער מענטש, דער נוגע במת, ווערט א טמא מת, ער ווערט א אב הטומאה, און דער צווייטער מענטש וואס רירט צו צו אים ווערט א ראשון לטומאה, קען עס נישט גיין ווייטער, ווייל א מענטש קען נישט ווערן טמא דורך א ראשון לטומאה. קומט אויס אז כלים האט א חומרא מער ווי אדם, אז ס'קען גיין ביז דריי כלים, און ביי אדם גייט עס נאר ביז צוויי. אבער חומר באדם, ביי א מענטש איז אויך דא א חומרא, שכל זמן שהוא באמצע, אויב ס'איז דא א מענטש אינדערמיט, צווישן די כלים, הן ארבעה קען עס גיין אפילו ביז פיר כלים, אזוי ווי עס איז געשטאנען פריער אויסגערעכנט אין משנה ג', כיצד ארבעה, אז כלים רירן צו צו א מת, און א מענטש צו די כלי, און נאך כלים צו די מענטש, קענען די כלים אויך שפעטער מטמא זיין ווייטער נאך כלים, קומט אויס אז ווייל ס'איז דא א מענטש אינדערמיט, איז עס געווארן הארבער, ס'איז געגאנגען נאך א שטאפל ווייטער, ס'קען מטמא זיין אפילו א פערדע אויך, ושאינו באמצע, טאמער ס'איז נישט דא א מענטש אינדערמיט, הן שלשה גייט עס נאר ביז דריי. משנה ה'. אדם ובגדים מיטמאים בזב, סיי א מענטש און סיי קליידער קענען טמא ווערן דורך דעם וואס זיי רירן צו צו א זב, אבער חומר באדם מבבגדים, ס'איז דא א חומרא ביי א מענטש מער ווי ביי בגדים, ובבגדים מבאדם ס'איז דא א חומרא ביי בגדים מער ווי ביי א מענטש. הייבט ער אן מיט די חומרא פונעם מענטש. שהאדם א מענטש הנוגע בזב וואס ער רירט צו צו א זב, מטמא בגדים, ער איז אויכעט מטמא די קליידער זיינע, סיי די קליידער וואס ער האט אן, און סיי טאמער ער רירט צו קליידער אין די זייט, ווילאנג ער כאפט אן דעם זב, ווערט דער מענטש באטראכט ווי ער איז אן אב הטומאה, און ער איז מטמא ווייטער אלעס וואס רירט יעצט אן אין אים, די אלע זאכן ווערן אזוי ווי א ראשון לטומאה. אבער ואין בגדים הנוגעים בזב מטמאין בגדים, בגדים וואס זיי רירן צו צו א זב, א זב איז א אב הטומאה, וויאזוי ווערט דער בגד נאר א ראשון לטומאה? א ראשון לטומאה קען נישט מטמא זיין קיין בגדים, בגדים קענען נישט מקבל טומאה זיין פון א ראשון לטומאה, איז די בגדים וואס רירן צו צום זב קענען נישט מטמא זיין ווייטער אנדערע בגדים, נאר ביי א מענטש איז דא א חומרא אז ווען דער מענטש רירט צו צום זב, הגם דער זב איז א אב הטומאה, וואלט דאך דער מענטש געדארפט זיין א ראשון, און ער וואלט נישט געדארפט מטמא זיין ווייטער קיין בגדים. שטייט אבער א פסוק אז מען באטראכט דעם מענטש וואס רירט צו צום זב בשעת ער רירט אים צו, כאילו דער מענטש איז א אב הטומאה, און אז ער איז א אב הטומאה איז ער יא מטמא די אלע בגדים און די אנדערע זאכן וואס ער כאפט אן אין יענע צייט. אבער חומר בבגדים. ס'איז דא א חומרא אבער ביי קליידער וואס ווערן טמא פון א זב מער ווי ביי א מענטש וואס ווערט טמא פון א זב, שהבגדים הנושאים את הזב, קליידער וואס פירן אויף זיך דעם זב, דאס הייסט טאמער דער זב האט זיך אראפגעזעצט אויף עפעס, ווערט דאך די בגד א משכב ומושב, א משכב ומושב ווערט א אב הטומאה אזוי ווי די זב אליין, ממילא די בגדים הנושאים את הזב זענען מטמאין אדם, ס'קען ווייטער מטמא זיין א מענטש אויכעט, דער מענטש וועט ווערן א ראשון לטומאה פון די בגדים, דער משכב ומושב, וואס איז א אב. ואין אדם הנושא את הזב מטמא אדם, אבער א מענטש וואס ער האט געפירט א זב, ער וועט נישט קענען מטמא זיין א צווייטער מענטש, ווייל הגם אונז האבן פריער געזאגט אז ווען א מענטש רירט צו א זב, ווערט דער מענטש אליין באטראכט ווי א אב הטומאה, און ער קען מטמא זיין בגדים און כלים, דאס איז אבער נאר געזאגט געווארן ביי בגדים און כלים, אויב ער זאל צורירן א מענטש, און הוא הדין אז ער רירט צו כלי חרס, איז ער נישט מטמא ווייטער, לגבי א צווייטע מענטש, און לגבי כלי חרס, איז דער מענטש וואס רירט צו צום זב אדער ער טראגט דעם זב, נאר באטראכט ווי א ראשון לטומאה. קומט אויס אז קליידער האבן א חומרא מער ווי א מענטש? אז די בגדים וואס פירן דעם זב האט א דין משכב ומושב און ס'קען אויכעט מטמא זיין א מענטש, אבער א מענטש וואס ער פירט דעם זב קען נישט מטמא זיין ווייטער א צווייטן מענטש. משנה ו'. אדם א מענטש. אינו מטמא ער טוט נישט מטמא זיין ער הייסט נישט קיין מת און ער האט נישט קיין טומאת מת עד שתצא נפשו ביז די נפש איז אים ארויסגעגאנגען, ביז ער איז ממש זיכער טויט, ואפילו מגויד, אפילו ער איז צעשניטן, דאס הייסט מען האט אים איבערגעשניטן די אדערן, אדער מען האט אים צעשטאכן לא עלינו, הייסט ער נאך אלץ לעבעדיג, ואפילו גוסס, אפילו ער איז שוין א גוסס, ער וואקלט זיך צווישן לעבן און טויט, און רוב גוססים למיתה, אבער ער האט נאך אלץ א דין ווי א לעבעדיגער מענטש, און ס'וועט כאפן א נפקא מינה לגבי מערערע הלכות, און די משנה רעכנט אויס עטליכע פון זיי, זוקק ליבום, דאס הייסט אזוי, טאמער דער גוסס האט א ברודער וואס איז געשטארבן אן קינדער, און יענעמ'ס פרוי איז מחויב ביבום פון דעם גוסס, מעג זי נאכנישט חתונה האבן מיט א צווייטן מענטש, ווייל זי איז זקוקה ליבום, דער ברודער, דער גוסס, ער לעבט נאך, און ער שטערט איר פון גיין חתונה מיט א צווייטן ווילאנג ער געט איר נישט חליצה אדער יבום. די זעלבע זאך ופוטר מן היבום. די הלכה איז, אויב א מענטש איז געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט איין קינד, און דער קינד וואקלט זיך צווישן לעבן און טויט, הייסט ער נאך א לעבעדיגע קינד, און אפילו דער קינד וועט שפעטער שטארבן, וועט די פרוי פון דעם פארשטארבענעם מאן נישט דארפן באקומען קיין חליצה ויבום, ווייל ווען דער מענטש איז געשטארבן האט ער איבערגעלאזט א קינד, און אז די קינד האט געלעבט אפילו נאר א קורצע וויילע נאכדעם ווען דער טאטע איז געשטארבן, אפילו ער איז געווען א גוסס די גאנצע צייט, פטר'ט ער זיין מאמע פון יבום. נאך א הלכה, מאכיל בתרומה. דער גוסס קען מאכן אז זיין מאמע זאל עסן תרומה. אויב זיין מאמע איז געוועזן אלס מיידל א בת ישראל און זי האט חתונה געהאט מיט א כהן, איר מאן דער כהן איז שוין געשטארבן, אבער זי האט געהאט מיט אים א זון א כהן, מעג זי דאך עסן תרומה ווילאנג דער קינד לעבט. איז אפילו דער קינד גוסס'ט שוין, מעג זי נאך אלץ עסן תרומה, ווייל דער קינד ווערט נאך באטראכט ווי א לעבעדיגער מענטש, און אז ס'איז דא א לעבעדיגער קינד וואס זי האט מיט דעם כהן, זי האט א לעבעדיגער קינד א כהן, מעג זי עסן תרומה. ופוסל בתרומה, טאמער ס'איז געווען פארקערט די מעשה, זיין מאמע איז אלס מיידל געווען א בת כהן, און זי האט חתונה געהאט מיט א ישראל, און זי האט געמוזט אויפהערן עסן תרומה, ווייל זי האט חתונה געהאט מיט דעם ישראל, און דער מאן אירער איז געשטארבן אבער ער האט איר איבערגעלאזט מיט א קינד, איז ווי לאנג דער קינד לעבט, און אפילו ער איז א גוסס, טוט ער פסל'ען די מאמע אז זי טאר נאכנישט צוריקגיין עסן די תרומה פון איר טאטנ'ס הויז. זאגט די משנה אז דער לעבעדיגער מענטש אפילו ער גוסס'ט האט ער א דין ווי א חי לגבי די אלע הלכות, ער קען ער איז מחייב ביבום, ער פטר'ט פון יבום, ער איז מאכיל בתרומה, און ער טוט אויכעט פסל'ען פון תרומה. און די מפרשים זאגן אז מען קען אויכעט מסביר זיין די פאל פון מאכיל בתרומה און פוסל בתרומה לגבי א מאן און א פרוי. די הלכה איז דאך אז אויב די פרוי איז געוועזן א בת ישראל און זי האט חתונה געהאט צו א כהן, מעג זי אנהייבן עסן תרומה, איז אויב דער מאן דער כהן גוסס'ט אוועק, מעג זי נאך אלץ עסן תרומה, דאס איז די פשט מאכיל בתרומה, און פוסל בתרומה וועט מיינען פארקערט, אויב איז זי געווען א בת כהן און זי האט חתונה געהאט צו א ישראל, און איר מאן דער ישראל איז יעצט א גוסס, טאר זי נאך אלץ נישט צוריק גיין צו איר טאטנ'ס שטוב און עסן תרומה, אבער די ברטנורא און די מפרשים זאגן אז מאכיל בתרומה און פוסל בתרומה רעדט מען פון א מאמע מיט א זון, ווייל די פריערדיגע פאל פון זוקק ליבום ופוטר מן היבום האט מען דאך אלץ גערעדט פון א מאמע מיט א זון. זאגט די משנה וכן די זעלבע זאך בהמה וחיה אינן מטמאין, די הלכה איז דאך אז א טויטע בהמה און א טויטע חיה זענען מטמא טומאת נבילות, אבער ס'וועט נישט הייסן קיין נבילה עד שתצא נפשם ביז ס'גייט ארויס די נפש דערפון. זאגט אבער די משנה הותזו ראשיהם, טאמער ס'איז אפגעהאקט געווארן זייערע קעפ, און די ראשונים לערנען אז דאס גייט ארויף נישט נאר אויף א בהמה וחיה נאר אויכעט אויף א מענטש חלילה, איז אף על פי שמפרכסין אפילו די קערפער ווארפט זיך נאך, טמאין, הייסט עס שוין טויט, און ס'איז מטמא בטומאת מת אדער בטומאת נבילות? איי ס'ווארפט זיך נאך, עפעס א חיות האט עס, ניין, כגון זנב של הלטאה, די ווארפן זיך איז נאר אזוי ווי די וויידל פון די שרץ וואס רופט זיך לטאה, שהיא מפרכסת, וואס דאס ווארפט זיך א לאנגע צייט נאכדעם וואס מען האט עס אפגעשניטן פונעם שרץ. דאס מיינט נישט אז ס'האט א חיות, דאס איז סתם א תוצאה פון דעם וואס מען האט עס אפגעשניטן פון א לעבעדיגע בעל חי, אבער ס'האט נאך, ס'האט מער נישט קיין שום חיות אין זיך, און די זעלבע זאך טאמער מען האט אפגעהאקט די קאפ, סיי פון א בהמה און סיי חלילה פון א מענטש, אפילו די קערפער וועט זיך נאך ווארפן, איז עס שוין מטמא. משנה ז', האיברים, גלידער, סיי פון א מענטש, סיי פון א נבילה, פון א שרץ, אין להן שיעור, ס'האט נישט דעם שיעור, און ס'קען מטמא זיין אפילו ווען ס'איז ווייניגער ווי א שיעור. און די משנה איז זיך מסביר, אפילו פחות מכזית מן המת, אפילו די אבר האט ווייניגער ווי א כזית פלייש אויף זיך, אבער ס'קומט פון א מת, האט עס אלע דינים פון א מת און ס'איז מטמא במגע ווען מ'רירט עס צו, במשא ווען מ'טראגט עס, און באוהל אז ס'ליגט אין א געצעלט און א מענטש קומט אריין אין דעם געצעלט וועט ער טמא ווערן. ס'פארלאנגט זיך אבער אז די אבר זאל האבן אויף זיך געהעריג בשר גידין ועצמות, אזוי ווי אונז וועמיר זעהן שפעטער סוף פרק. די זעלבע זאך ופחות מכזית מן הנבילה. ווייניגער ווי א כזית פון נבילה, אויב ס'איז אבער א גאנצע אבר, ס'האט אויף זיך בשר גידין ועצמות, איז עס מטמא במגע במשא אזוי ווי א נבילה. און די זעלבע זאך ופחות מכעדשה מן השרץ, די געווענליכע שיעור פון א שרץ מטמא צו זיין איז ווען ס'איז אזוי גרויס ווי א לינז, אבער אויב איז עס א גאנצע אבר, איז אפילו ווען ס'איז ווייניגער ווי א כעדשה, אויב האט עס בשר וגידין ועצמות, מטמאין טומאתן, איז עס מטמא זייער טומאה. ביי א שרץ איז די טומאה נאר במגע. און די ברטנורא לייגט צו אז די זעלבע הלכות איז ביי אבר מן החי, נישט נאר ביי אבר מן המת, נאר אפילו אז מען נעמט אראפ א אבר פון א לעבעדיגע מענטש, אדער פון א לעבעדיגע בהמה, פון א לעבעדיגע שרץ, האט עס די זעלבע הלכה, אז אויב ס'איז א גאנצע אבר, איז אפילו א פחות מכזית מן האדם החי, איז עס מטמא במגע במשא באוהל, א פחות מכזית פון א נבילה איז מטמא במגע במשא, און אפילו א פחות מכעדשה מן השרץ איז מטמא במגע. משנה ח', דארף מען דאך וויסן וואס מיינט דאס אן אבר, וועלכע חלק פון א מענטש ווערט אנגערופן אן אבר? זאגט ער מאתים וארבעים ושמונה איברים באדם, אין יעדע מענטש איז דא צוויי הונדערט און אַכט און פֿערציק גלידער. הייבט ער אן אויסצורעכענען פון אונטן פונעם קערפער אויף ארויף, און ער הייבט אזוי ווי אן צו רעכענען איין זייט פונעם קערפער, ער גייט רעדן פון איין פיס און נאכדעם פון איין הענט און נאכדעם גייט ער עס צאמרעכענען. שלושים ס'איז דא דרײַסיק גלידער בפיסת הרגל אויף דעם פלאך פונעם פיס. ששה בכל אצבע, די חשבון איז אז ס'דא פינף פינגער, יעדע פינגער באשטייט פון זעקס גלידער. עשרה בקורסל, דאס איז די קנעכל, די קנעכל אליין באשטייט פון צען באזונדערע גלידער. שניים בשוק, דאס איז די חלק פונעם פיס וואס איז צווישן די קנעכל און די קני, דארט איז דא צוויי גלידער. חמשה בארכובה, אין די קני אליין איז דא פינף ביינער, פינף גלידער. אחת בירך די דיך, דאס איז די ביין וואס לויפט צווישן די קני און דעם קערפער פון אויבן די בויך, דארט איז דא איין גליד, און שלשה בקטלית, דאס איז די פלאץ וואו ס'באהעפט זיך די ירך מיטן קערפער, נאכדעם איז דא אחת עשרה צלעות, עלף ריפן ביינער אויף יעדע זייט. יעצט גייט ער צו צו די הענט, אין די הענט איז אויך דא שלושים, דרייסיג, גלידער בפיסת היד אויפן האנט פלאך, ששה בכל אצבע זעקס פון דעם אין יעדע פינגער, נאכדעם איז דא שניים צוויי גלידער בקנה אין די רור, וואס דאס איז די שטיקל האנט וואס לויפט צווישן די האנט פלאך און די עלנבויגן. ושניים במרפק, אין די עלנבויגן אליין איז דא צוויי גלידער, נאכדעם איז דא אחד בזרוע אויף דעם ארעם העכער דעם עלנבויגן, צווישן די עלנבויגן און דעם אקסל איז דא נאך א ביין, נאך א גליד, וארבעה בכתף, אין די אקסל אליין איז דא נאך פיר גלידער. האבן מיר געענדיגט רעכענען לאמיר זאגן דעם רעכטן זייט פונעם קערפער, און עס איז געוועזן מאה ואחד מזה, און מען דארף צולייגן און מאה ואחד מזה הונדערט און איין אברים אויף איין זייט און הונדערט און איין אברים אויף די צווייטע זייט, האלט מען שוין ביי צוויי הונדערט און צוויי. יעצט לייגט מען צו צו דעם חשבון אזוי, ושמונה עשר חוליות בשדרה, די שדרה ביין אליין באשטייט פון אַכצן שטיקער, תשעה בראש, די קאפ ביין, מיט די באקן, אלעס, אלעס אינאיינעם, פארמאגט עס נײַן גלידער. שמונה בצוואר, די האלז באשטייט פון אכט גלידער. און ששה במפתח של לב, דאס איז די ברוסט קאסטן, וואס דאס צועפנט זיך, און דורך דעם קומט אריין א לופט און עס טוט אן אפקילן אביסל דעם הארץ. דארט איז דא זעקס ביינער, וחמשה בנקביו, איז די ברטנורא זאגט אז דאס מיינט די ביעים און די גיד האמה, אבער אנדערע שטעלן זיך אויף דעם, סיי דאס האט נישט קיין ביינער אין זיך, און סיי דאס זענען זאכן וואס איז נאר שייך ביי מענער און נישט ביי פרויען, און ס'דא א גמרא אין בכורות אז די אייברים וואס זענען נאר דא ביי פרויען למשל און נישט ביי מענער, אונז ווייס מיר אז פרויען האבן אפאר אייברים מער ווי א מאן, דאס רעכנט נישט די משנה דא אויס, ווייל דאס איז נישט מטמא באוהל המת, ווייל נאר אזעלכע זאכן וואס איז דא סיי ביי א מאן און סיי ביי א פרוי זענען מטמא, איז אויב זאל נקביו מיינען דאס וואס די ברטנורא זאגט, איז אביסל שווער, איז דא וואס לערנען טאקע אז די נקביו מיינט די פלאץ ווי מען גייט ארויס די פי הטבעת איז אויך צוזאמגעשטעלט פון פינף גלידער. האלט מען שוין ביי צוויי הונדערט און אַכט און פֿערציק, פירט די משנה אויס, כל אחד ואחד, יעדע איינער פון די אברים איז מטמא במגע ובמשא ובאוהל, סיי ווען מען רירט עס, סיי ווען מען פירט עס, דאס הייסט אפילו מען כאפט עס נישט אן, מען טראגט עס נאר מיט עפעס אנדערש, אדער מען קומט אריין אין די זעלבע אוהל ווי דאס געפינט זיך, אדער למשל א מענטש מיט זיין הענט איז ער מאהיל אויף איינע פון די אברים, אדער איינע פון די אברים איז מאהיל אויפן מענטש, אויף יעדן פאל ווערט דער מענטש טמא. אימתי? ווען איז געזאגט געווארן די הלכה אז אפילו די אייברים האבן ווייניגער ווי א כזית פלייש אויף זיך זענען זיי מטמא? בזמן שיש עליהם בשר כראוי, ווען ס'איז דא אויף דעם געהעריגע פלייש, און געהעריג מיינט אז אויב זאל די אייבער נאך זיין געהעריג צוגעטשעפעט צום קערפער וואלט זיך עס נאך צוריק פארהיילט, אזויפיל פלייש און גידים איז דא אויף דעם אז ס'וואלט זיך נאך אויסגעהיילט און שיין צאמגעוואקסן. אויב האט עס אזויפיל פלייש אויף זיך ווערט עס באטראכט ווי א ריכטיגע אייווער, און אפילו ס'האט נישט דעם שיעור כזית פון פלייש איז עס אויכעט מטמא במגע במשא באוהל. אבל אם אין עליהם בשר כראוי, אויב האט עס נישט אויף זיך גענוג פלייש אז ס'זאל זיך קענען אויסהיילן צוריק, ווען ס'וואלט געווען מחובר צו די מענטש, מטמאין במגע ובמשא, איז עס נאר מטמא ווען מען רירט עס צו אדער ווען מען פירט עס, ואין מטמאין באוהל, ס'האט נישט די הארבע טומאה אז ס'זאל אויכעט מטמא זיין באוהל המת. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף כ עמוד א'. איינע פון די מראות דמים וואס איז געשטאנען אין די משנה אויף דף י ט עמוד א' איז וכמימי אדמה, וואסער פון ערד. גייט יעצט די גמרא זאגן וויאזוי קוקט מען די קאליר פון די וואסער פון די ערד. תנו רבנן, כמימי אדמה מיינט אזוי, מביא אדמה שמנה מען ברענגט די פעטע מין ערד מבקעת בית כרם, פון די טאל פון בית כרם, ומציף עליה מים, מען לייגט ארויף, מען לאט ארויפרינען אויף דעם וואסער, דברי ר' מאיר, און אזוי לאט מען שטיין די וואסער, און מען קוקט, ס'מישט זיך אויס, ס'ווערט אביסל געדעכט די וואסער, ווי די גמרא זאגט ווייטער, און דאס איז די רויטע קאליר וואס רופט זיך מימי אדמה.

די וואסער וואס מען גיסט ארויף אויף די זאמד דארף נישט זיין קיין סאך וואסער, ס'דארף איבערדעקן די זאמד אזוי ווי די שאלעכץ פון א קנאבל, דאס איז די קלענסטע שיעור וואס איז נאר שייך. ואין שיעור למים, דו ווייסט פארוואס איך האב נישט געגעבן קיין שיעור וויפיל וואסער מען דארף נעמען? משום דאין שיעור לעפר, ווייל ס'איז אויך נישט דא קיין שיעור וויפיל זאמד מען דארף נעמען. וויפיל זאמד דו האסט גענומען, אזויפיל דארפסטו נעמען וואסער אז ס'זאל קענען איבערדעקן די זאמד כקליפת השום. שטייט ווייטער ואין בודקין אותם צלולין, מען זאל עס נישט אונטערזוכן די וואסער ווען ס'איז קלאר, ווייל דעמאלטס האט עס נישט דעם ריכטיגן קאליר, אלא עכורין ווען ס'איז שמוציג, ווען ס'איז אויסגעמישט מיט די זאמד און ס'קומט אריין די קאליר פון די זאמד אין די וואסער דעמאלטס באטראכט מען דאס און דאס איז די קאליר פון מימי אדמה. צללו, טאמער ס'איז געווען אויסגעמישט אבער ס'האט זיך אויסגעקלארט חוזר ועוכרן דארף ער עס נאכאמאל צוריק צאממישן און אזוי באטראכטן. וכשהוא עוכרן ווען ער מישט עס אויס, אין עוכרן ביד נישט מיט די הענט זאל מען דאס מישן, אלא בכלי נאר מיט א כלי. זאגט דער זוהר הקדוש, תלת דרגין אינון, ס'איז דא דריי מדריגות אינעם שבת, וכולהו אקרון שבת און אלע ווערן אנגערופן שבת. שבת עילאה, ס'איז דא די אויבערשטע שבת, שבת דיומא, ס'איז דא די שבת אינדערפרי, און נאכדעם איז דא שבת דליליא און די שבת פון ביינאכט, דאס איז דריי מידות, די שבת עליונה דאס איז בינה, די שבת פון צופרי דאס ווערט אנגערופן תפארת, און די שבת פון ביינאכט דאס איז מלכות. וכולהו חד אלע זענען איינס, ואקרי כולא שבת אלע אינאיינעם ווערן אנגערופן שבת. וכל חד יעדע איינע פון די בחינות כד איהי שלטא ווען זי טוט געוועלטיגען, נטיל לחברוי, נעמט זי אויכעט די אנדערע, וזמין לון בהדיה און ער טוט אים לאדענען צוזאמען מיט זיך בההוא שולטנא דיליה מיט זיין הערשאפט, וכד האי אתא בעלמא, און ווען איינער פון זיי קומט אראפ אויף דער וועלט איז כולהו אתיין וזמינין בהדיה, קומען אלע אראפ און אלע זענען אנגעגרייט צוזאמען מיט אים. כד אתא ליליא, ווען ס'קומט אראפ די שבת ביינאכט די מידת המלכות, זמין בהדיה איז אנגעגרייט מיט אים אויכעט לשבת דיממא, וואס דאס איז די מידת התפארת, וזמין ליה בהיכליה, און ער טוט אים איינלאדענען אין זיין היכל ואתטמר בהדיה און ער באהאלט זיך מיט אים. כיוון דהאי אתיא, וויבאלד ס'קומט די מידת התפארת, איז שבת עילאה, אויך די מידת הבינה, אתמשך עליה ווערט נמשך אויף אים וכולהו גניזין און אלע זענען באהאלטן בהיכלא דליליא אין דעם היכל פון די מידת המלכות.

דרגא עלאה וואס דאס איז בינה, ודרגא תתאה וואס דאס איז מלכות. דא דאנהיר ליה, די מידת הבינה טוט באלייכטן אויף מידת התפארת, ודא דאתנהיר מיניה די מידת המלכות וואס ווערט באלאכטן פון די מידת התפארת. וכולהו כחדא אלע אינאיינעם אקרי שבת ווערן אנגערופן שבת, ושלטין און זיי טוען געוועלטיגן ביומא דשבת. ואלין תלת דרגין אינון כללא ורזא דכל אורייתא די דריי מדריגות זענען די סוד פון די גאנצע תורה, תורה שבכתב, נביאים, וכתובים. תורה און נביאים וכתובים דאס אקעגן די דריי מדריגות. מאן דנטר שבת, ווער ס'היט אפ דעם שבת איז נטר אורייתא כולא ער היט אפ די גאנצע תורה. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ז, התולדה, היא המלאכה הדומה לאב, מאלו האבות. די תולדות פון די מלאכות פון שבת זענען אלע מלאכות וואס זענען ענדליך צו די אבות וואס מען האט אויסגערעכנט די פארגאנגענע וואך, כיצד, המחתך את הירק מעט מעט לבשלו, איינער וואס מאכט קליינע שטיקעלעך פון די ירקות ווייל ער וויל עס אפקאכן, הרי זה חייב איז ער חייב, שזו המלאכה איז תולדת טחינה, ס'איז א תולדה פון צומאלן, שהטוחן ווייל איינער וואס צומאלט, לוקח גוף אחד נעמט ער איין זאך ומחלקו לגופים הרבה און ער צוטיילט עס אויף מערערע חלקים. וכל העושה דבר הדומה לזה הרי זה תולדת טוחן, אפילו מען טוט עס מיט ירקות איז עס אויכעט א תולדה פון צומאלן. וכן די זעלבע זאך הלוקח ווען איינער זאל נעמען לשון של מתכת, א שטיק אייזן, ושף אותו און ער צורייבט עס כדי ליקח מעפרו ווייל ער וויל נעמען פון די שטויב כדרך שעושים צורפי הזהב אזוי ווי די גאלדשמידעס טוען מאכן הרי זה תולדת טחינה דאס איז אויכעט א תולדה פון צומאלן. וכן די זעלבע זאך הלוקח חלב ווען איינער זאל נעמען מילך ונתן בו קיבה ער לייגט אריין אין דעם די מאגן פון די בהמה כדי לחבצו דאס וועט מאכן אז ס'זאל זיך אפטיילן די פעטנס פון די מילך הרי זה חייב משום תולדת בורר ער טוט קלויבן שהרי הפריש הקום מן החלב ער האט אפגעשיידט די וואסער דערפון פון די פעטנס פון די מילך. ואם גבנו, אויב האט ער דאס געמאכט אז ס'זאל ווערן צוזאמגענומען אין איין שטיק ועשהו גבינה ער האט געמאכט דערפון א קעז, איז ער חייב משום בונה, דאס איז שוין א תולדה פון בויען, שכל המקבץ ווער ס'טוט צוזאמנעמען חלק אל חלק איין זאך צום צווייטן ודבק הכל און אלעס ווערט באהאפטן עד שיעשו גוף אחד ביז ס'ווערט ממש איין שטיק הרי זה דומה לבנין. וכן לכל מלאכה ומלאכה מאלו האבות, יעדע איינע פון די ל"ט מלאכות, יש להן תולדות, האבן א תולדה, און מערערע תולדות, על דרך זו שאמרנו אויף דעם אופן וואס מען האט אויסגעשמועסט. ומגוף המלאכה הנעשית בשבת, פון די ארבעט וואס דו טוסט אין שבת, תדע וועסטו וויסן, מעין איזה אב היא מען באטראכט די מלאכה ווייסט מען אליין פון וועלכן אב דאס איז, אדער ותולדת איזה אב היא, פון וועלכע אב איז דאס א תולדה. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה מעיקרי התשובה גייט ער צו צום דריטן עיקר פון תשובה טון היגון א מענטש זאל קלאגן ישתונן כליותיו ער זאל איינשפאנען זיינע נירן און טראכטן ויחשוב כמה רבה רעת מי שהמרה את יוצרו ווי פיל ווי שטארק שלעכט איז איינער וואס טוט ווידערשפעניגן און נישט אויספאלגן זיין באשעפער, ויגדיל יגון בלבבו ער זאל אריינברענגען אסאך קלאג אין זיין הארץ, וסער מתחולל ברעיוניו זאל אויפשטורעמען זיינע געדאנקען, ויאנח און ער זאל קלאגן במרירות לב מיט א ביטערניש פונעם הארץ. כי יתכן ווייל ס'קען אמאל זיין שיתחרט אז דער מענטש זאל חרטה האבן וירע בעיניו, ס'טוט אים שלעכט געפעלן אין די אויגן על חטאתו אשר חטא, אבער דאס איז נאכנישט גענוג, ולא השלים חקו בזה, ער האט נאכנישט יוצא געווען מיט דעם, פארוואס? כי גם הפסד דינר או איסר קשה בעיני האדם, ס'איז אויכעט שווער ביי א מענטש ווען ער פארלירט א קליינע מטבע, אך אבער אם אבד עשרו בענין רע טאמער ער האט פארלוירן זיין גאנצע עשירות אויף א שלעכטן אופן ויצא נקי מנכסיו ער איז ארויסגעגאנגען אינגאנצן ריין פון זיינע פארמעגנס נפשו עליו תאבל וועט ער זיין אינגאנצן פארווייטאגט ותכבד אנחתו זיין קרעכץ וועט זיין זייער שווער ונפשו מרה לו זיין גאנצע זעהל העט אים זיין ביטער. ממילא ס'איז נישט גענוג סתם אז מ'האט חרטה, מ'דארף זיין אנגעפילט מיט יגון, מיט קרעכצן אויף דעם וואס מ'האט געזינדיגט. וכן די זעלבע זאך על צרות רעות ורבות, טאמער א מענטש מאכט נעבעך אסאך מיט, כאבו נצח איז זיין ווייטאג שטענדיג ויגון בלבבו יומם ער קלאגט כסדר דערויף, און ויותר מהמה און נאך מער ווי דעם, נאך מער ווי איינער וואס מאכט מיט יסורים, אדער איינער וואס האט פארלוירן די גאנצע פארמעגן, ראוי שיצטער ויאנח דארף זיך מצטער זיין און קרעכצן, מי שהמרה את השם יתברך, ווער עס האט נישט אויסגעפאלגט די באפעל פונעם אייבערשטן, והשחית און ער האט פארדארבן והתעיב און אומווירדיגט, עלילה, די מעשים לפניו פאר אים. ולא זכר יוצרו ער האט נישט געדענקט זיין באשעפער אשר בראו יש מאין, דער אייבערשטער האט דאך אים באשאפן און אהערגעשטעלט פון א גארנישט, וחסד עשה עמו, וידו תנחהו בכל עת די האנט פונעם אייבערשטן פירט אים שטענדיג, ונוצר נפשו בכל רגע דער אייבערשטער היט אים אפ יעדע רגע, איז ואיך מלאו לבו, ווי האט ער געקענט טרעפן אין זיין הארץ להכעיס לפניו צו דערצערענען פארן אייבערשטן. ואיך טח מראות עיני החוטא, ווי קען זיין אז די אויגן פונעם זינדיגער זענען געווען פארליימט און ער האט נישט געזען, מהשכיל לבבו, זיין הארץ איז געווען פארמאכט און ער האט זיך נישט געקלוגט. והמשכיל און דער קלוגער, אשר נפקחו עיניו, וואס זיינע אויגן עפענען זיך יא אויף, יוחקו הדברים האלה בלבבו זאלן די ווערטער זייער ווערן אויסגעקריצט אויף זיין הארץ, ויבואון זאלן אריינקומען חדרי רוחו, אין די שטיבעלעך פון זיין גייסט, ומדריגות התשובה ומעלותיה זאגט ער, די מדריגות פון תשובה און די מעלות פון תשובה, אלעס ווענדט זיך לפי גודל המרירות, לויט די גרויסע ביטערניש ועוצם היגון און די שטארקייט פון די קלאג דערויף. והיא התשובה און דאס איז די תשובה אשר תבוא וואס קומט מדרך טוהר הנפש פון א ריינע נפש וזכות שכלה און פון א לויטערע שכל כי לפי שכלו לויט די שכל פון א מענטש וכפי אשר תפקחנה עיניו לויט ווי זיינע אויגן זענען אפן ירבו ויעצמו במאוד מאוד יגוניו ברעיוניו על רוב עווניו וועט ער מער און שטערקער קלאגן אין זיינע געדאנקען אויף דעם וואס ער האט אזויפיל געזינדיגט עד כאן לשון רבינו יונה, און כדי צו ענדיגן מיט א גוטע זאך, לייגט דער חידא צו, ושב און ער וועט תשובה טון, ורפא לו, און מען וועט אים אויסהיילן, מען וועט אננעמען זיין תשובה און אים פארצייען אלע עבירות.